שלום וברכה צו על רגל אחת נאמבער צוויי הונדערט איין און פֿופֿציק. וועלן מיר היינט כאפן א שמועס, ס'איז מן הסתם אויבערפלעכליך, אבער וועגן א טיפע און פארוויקלטע נושא וואס מען רופט נארסיסיזם. און לאמיר קודם אוועקשטעלן די הנחה, ס'איז א דבר מובן מאליו, אז איך בין זיכער נישט קיין מומחה און האפנטליך נישט קיין נארסיסיסט. סאו די זאכן וואס איך זאג ס'איז סתם אזא לייכטע שמועס וועגן די נושא. ס'איז דא פון מענטשן וואס כ'האב געליינט, ס'איז דא אנדערע זאכן וואס כ'האב באקומען פון מענטשן וואס זענען געווען אויסגעשטעלט צו לעבן מיט א נארסיסיסט, און אויכעט מיט מענטשן וואס האבן אליין אידענטיפיצירט ביי זיך געוויסע נארסיסיסטישע שטריכן און זיי האבן געארבעט זיי איבערצוקומען. איז אויפן סמך פון די זאכן פון די פון דעם אלעם לאמיר אביסל רעדן דערוועגן, לאמיר זען וואס דאס איז, וואס דאס איז נישט, וויאזוי מען קען עס אפשר אנקוקן, און ס'איז אלעס בתורת שפעקולאציע, בתורת דרך אפשר. און לאמיר אנפאנגען מיט א מעשה'לע, דאס איז א מעשה'לע וואס קומט פון די גריכישע מיטאלאגיע, די אלטע גריכן פון אמאל האבן זיך פארציילט אסאך אזעלכע מעשות וואס זענען בעצם געווען משלים, זענען געקומען אויסדרוקן א געדאנק, א טיפערן געדאנק, א מוסר השכל, איז דא אזא געשיכטע מיט א מענטש, א מאן, ער האט געהייסן נארקיסוס. נארקיסוס איז געווען א געלונגענער מענטש, ער האט געהאט פארשידענע פאזיטיווע שטריכן, גוטע תכונות, אבער ער איז געווען מורא'דיג אבסעסט מיט זיך אליינס, ס'הייסט ער האט געווען, ביי זיך האט ער געהאט אפגעמאכט, ער האט געהאט א החלטה אז ער איז ממש דער געלונגענסטער בעסטע מענטש וואס איז נאר דא צו באקומען, און ס'איז נישט דא קיינער באמת אויף די וועלט וואס איז ראוי, איז מוכשר צו פארקערן געהעריג מיט אים, צו זיין מיט אים, צו לעבן מיט אים, האט זיך ארומגעדרייט אין די וועלט זוכן איינעם, ווער, ווער איז דער איינער, ווער איז דער וואס איז פאסיג, ווער איז ראוי לאותה איצטלא צו זיין מיינס א מענטש, צו זיין מיט מיר. אזוי זוכנדיג איז ער איין טאג דורכגעגאנגען א וואסערל, א טייך, איז נארקיסוס האט זיך איבערגעבויגן איבערן טייך, און ער האט דארטן געזען זיין ריפלעקשאן, ער האט געזען זיך אליין זיך אפשפיגלען. איז ווען נארקיסוס האט זיך געזען, איז ער זיך אליינס אזוי געפאלן, אז ער איז געבליבן ממש ווי פארקישעפט, צוגענאגלט צום פלאץ, אזוי איבערגעבויגן אויפן וואסער, זיך נישט געקענט אוועקרירן, ביז ער האט פארלוירן זיין באלאנס, ער איז אריינגעפאלן און זיך דערטרונקען. איז דער מעשה'לע פירט אויס אז אויפן פלאץ וואו נארקיסוס האט זיך דערטראנקן איז ארויסגעוואקסן א בלום, דער בלום איז היינט דא און מ'רופט עס טאקע מיט דעם נאמען, נארקיסוס, די נארקיסוס בלום. איז דער פראבלעם, די שוועריגקייט, וואס מ'רופט היינט נארסיסיזם, אדער די עקסטרעמע, די עקסטרעמע גירסא דערפון וואס הייסט עם נארסיסיסטיק פערסאנעליטי דיסארדער, NPD, אדער מ'רופט עס אין ארץ ישראל נארקיסיסטיט, איז א מענטש, און דאס איז זייער זייער ברייט און כללית'דיג, און אפילו אין א געוויסן זין לאו דווקא גערעדט, עמיצער וואס איז מורא'דיג מורא'דיג פארנומען, אריינגעטון אין זיך און פארנומען מיט זיך אליין. יעצט, אין די וועלט פון פסיכאלאגיע זענען איז דא מער ווי איין סארט פון נארסיסיזם, אבער די באקאנטסטע, כ'מיין געווענטליך ווען מ'רעדט צווישן אונז פון נארסיסיזם און א נארסיסיסט, מיינט מען, אה, די שוועריגקייט וואס קומט פון דווקא פון פון א שוואכקייט און צוקלאפטקייט. איז ווען מ'רעדט פון נארסיסיזם רעדט מען, מיינט מען אזעלכע זאכן ווי עמיצער וואס איז אינגאנצן אריינגעטון אין זיך אליין, ער זעט נאר זיך און ער זעט נישט קיין צווייטן, ס'א בחינה, זעט נישט קיין צווייטן מענטש, זעט נישט קיין צווייטן מענטש, ער זעט נישט יענעמ'ס געברויכן, ער פארשטייט נישט יענעמ'ס געפילן, ער קען נישט אזויווי קאנעקטן, דאס הייסט עס איז אפגעהאקט די צינור וואס רוב האפן מיר צו האבן, איינער מער איינער ווייניגער, צו פילן א צווייטן, וואס יענער גייט דורך, וואס יענעם טוט וויי, און בכלל אז יענעם טוט עפעס בכלל וויי, אז טאמער איך טו אזא זאך אז איך ווייס אז איך בין אים מבזה, טוט עס אים וויי, איז עמיצער מיט אזעלכע תכונות פילט עס נישט, אדער פילט עס נישט. אזוי שטארק ווי אנדערע מענטשן, קיצור ס'איז דא דא א א שטיקל שיבוש, שיבוש המערכות אין דעם ענין פון האבן עמפעטי ווי מ'רופט עס עמפאטיע, פילן א צווייטן מענטש. ס'איז אויך אזא אופן פון זיך אנקוקן בעסער ווי יעדן איינעם, ס'זאל זיין קלוגער, געלונגענער, בפנים איז זיכער בעסער ווי אלע אנדערע מענטשן, סאך בעסער, און מ'איז, יעדער איז זיי אלעס שולדיג, אלעס קומט זיך זיי בעסער געזאגט, זיי קומט זיך אלעס אויף די וועלט, און זיי זענען קיינעם גארנישט מחיוב. פון איין זייט איז עס אזא סארט בשבילי נברא עולם אדער אבער א די נישט א פארדרייטע משמעות פון דעם פון דעם מאמר חז"ל, און פון די אנדערע זייט זענען זיי זענען זיי קיינעם גארנישט מחויב, זענען קיינעם גארנישט שולדיג, ממש ממש גארנישט. דערצו קען מען דעם מענטש גארנישט זאגן, מען קען אים נישט זאגן קיין ווארט קריטיק. די מינדעסטע קריטיק ווערט אויפגענומען ווי א געפערליכע ריזיגע אטאקע, אין דעם זין אז זיי רעאגירן דערצו אויף דעם אופן, זיי רעאגירן צו די מינדעסטע קריטיק, צו די מינדעסטע קרום מיט די נאז, ווי זיי וואלטן געקומען אונטער א פול-פלעדזשד, פולשטענדיגע ארומנעמיגע אטאקע מיט די שווערסטע געדעכסטע געווער וואס איז נאר דא, ס'הייסט א לאמיר זאגן א שטעך, א ווערטערליכע שטעך, קען דורך זיי אפגעענטפערט ווערן מיט אן אטאם באמבע. יעצט, מען דארף דא באמערקן אז אנדערש ווי מען קען זיך אפשר פארשטעלן אז דער נארסיסיסט וואלט געווען עימיצער וואס שפאצירט ארום מיט די גאנצע מאס זעלבסטזיכערקייט, ער רעדט הויעך און ער פארלאנגט און ער מאנט און ער פאדערט אזוי מיטן גאנצן זאפט, זענען רוב נארסיסיסטן פון דעם סארט וואס אונז רעדן מיר יעצט זענען אנדערש. זענען אפטמאל דווקא שטיל און דווקא צוריקגעצויגן און קענען אפילו פארקומען ווי שעמעדיג, אפילו אין א וועג אין געוויסע פאלן ווי זיי לעבן ממש אין זייער אייגענע וועלט, אזוי ווי ס'שטערט זיי נישט גארנישט און ער פארט מיט מיט'ן פלאן מיט'ן סדר היום, כלומר ער געבט נישט דעם איינדרוק פון זיך כאילו ער איז א זאך, א בר הכי וואס שטייט מיט ביידע פיס פעסט אוועקגעשטעלט, פעסט פארפלאנצט אין דער ערד און מ'קען אים שווער רירן. ולמעשה מיט די מיט די צייט אדער ווען ער ווערט נאנטער מיט א צווייטן מענטש ווען אנדערע מענטשן ווערן נאנטער צו אים הייבט עס צוביסלעך אן ארויסקומען, עס הייבט ארויסקומען מיט מאניפולעישאנס און מיט ווי מען זאגט ווי געזאגט אז פארלאנגט אלעס פאר זיך אפילו אפילו ער זאגט עס נישט ממש מיטן מויל ארויס אבער ס'ווערט קלאר פון זיינע מעשים פון זיין האלטונג פון זיינע שטעלונגען אז אזוי איז עס אלעס קומט אים און ער איז קיינעם גארנישט, קיינעם גארנישט שולדיג, און ער פילט נישט יענעם, ער קען פון איין זייט אויב מען רירט אן זיין כבוד אפילו עס ממש נאר מיט א מיט די מיט די כח פון א פלאטערל פון א באטערפליי פון א קליינעם ציטער באקומט מען אויף צוריק קיתונות של שופכין, אבער פון די אנדערע זייט זיי קענען יא וויי טון, שטעכן און טשעפענען אויף כל מיני אופנים און. ס'וועט זיי נישט בארירן, ס'וועט זיי נישט בארירן ווייל זיי זענען אפילו נישט משיג אז יענעם טוט עס וויי. סא זיי קענען אין פרינציפ, אין קאפ, טעכניש גערעדט, קענען זיי פארשטיין, און אגב זיי קענען אסאך מאל זיין אויך זייער קלוג און ראפינירט און אויך כיטרע, קענען זיי גוט פארשטיין אז אזא און אזא אקט, אקט א', פירט צו געפיל ב'. אבער ווען ס'קומט צום רגש, צום הארץ, דארט רופט זיך עס נישט אפ, ס'ווייברעיט נישט, זיי באקומען נישט דעם עקאו פון יענעמ'ס פעין, פון יענעמ'ס ווייטאג. און ס'גייט אסאך מאל אזוי ווייט אז מ'קען זיי אפילו נישט העלפן. ס'הייסט, ער פרובירט עפעס צו טון, ער פרובירט עפעס אויסצופירן, מ'רעדט נישט ווען ער פארלאנגט א זאך, גיב מיר דאס, אדער שטעל מיר דאס צו, ער וויל עפעס טון, און מ'פרובירט אים צו העלפן, וועט ער נישט נאר אפווארפן די הילף, נאר ער קען אויך צומאל אריינגיין אין א אזא פארטיידיגונגס מאוד, איז אזוי ווי כאילו יענעמס פארשלאג פאר אים צו העלפן אדער אים צוצולייגן א האנט א פלייצע איז געווען עפעס א נעגאטיווע זאך און ער ווארפט עס אפ און קען זיך אפילו אויף דעם אויפרעגן. אגב איך נוץ דא די לשון ער ווייל ווי די סטאטיסטיקס ווייזן טרעפט זיך די תכונה נארסיסיזם טרעפט זיך אפטער ביי מענער ווי ביי פרויען, ס'זענען דא פארשידענע קאזינס פון דעם, ס'איז דא א עטליכע אזעלכע אזויגערופענע פערסאנעליטי דיסארדערס וואס זענען נאנטע קרובים אפילו געשוויסטער איינס מיטן אנדערן, כ'מיין דאכט זיך מיר בארדערליין, BPD, אבסעסיוו קאמפולסיוו פערסאנעליטי דיסארדער, OCPD, און נאך, זענען זייער ענליך איינס צום אנדערן, על כל פנים זיי קומען אפטמאל פון די זעלבע אדער ענליכע סיבות, ענליכע גורמים. וואס פירן אז די מענטש זאל זיך אזוי אנטוויקלען אויף אזא רויען אופן, אבער און אסאך מאל איז אפילו שווער ממש אפצוטיילן וואס איז וואס, ווייל זיי טיילן אסאך תכונות, אסאך תכונות שערן זיי, וואס מען טרעפט דא טרעפט מען אויך דארטן, אבער על כל פנים אין די וועלט פון פסיכאלאגיע איז אנגענומען אז נארסיסיזם טרעפט זיך אפטער ביי מענער ווי ביי פרויען. איז די פסיכאלאגישע וועלט קומט ארויס כסדר מיט פרישע מהדורות, פרישע אויפלאגעס, אבער ס'דא אזא מעניועל, אזא בוך, וואס רעכנט אויס אלע פסיכישע פראבלעמען וואס מאכן זיך ביי מענטשן, ס'הייסט די אמעריקען סייקיאטריק אסאסיעישאנס דייעגנאסטיק ענד סטאטיסטיקל מעניועל, א לאנגע נאמען, און אין די לעצטע אויפלאגע פון דעם בוך, פון דעם מעניועל, איז דא ווערט די די זאך. די שוועריגקייט וואס מען רופט נארסיסיזם ווערט באצייכנט מיט אפאר עיקר כללים, וואס זענען מורא'דיגע ברייטע כללים אבער באמת, נאר מען דארף דאך עס ארומכאפן, מען דארף עס מגדיר זיין, אויב רעדט מען דערפון אלס א קאנדישאן, אלס א זאך, אלס א פראבלעם, א שוועריגקייט וואס דארף באהאנדלט ווערן, דארף מען דאך עס אויך מגדיר זיין. איז די הגדרה גייט אזוי אז כ'מיין ס'איז נישט אלעס אבער ס'איז א חלק פון די מ'זאגט די גרעסערע סימנים די וויכטיגערע כללים פון נארסיסיזם איז קודם עס איז דא א מורא'דיגע אויפגעבלאזענע פאזיטיווע אימעדזש פון זיך אליינס אזויווי א א בילד מ'קוקט זיך אן אויף ממש מורא'דיג אומרעאליסטיש גוט אומרעאליסטיש גוט אומרעאליסטיש געלונגען בעסער שענער געלונגענער די גאנצע די גאנצע סוגיא. צווייטע זאך איז, ווי אויסגערעכנט פריער, פראבלעמען מיט קענען פילן, מיטפילן מיט א צווייטן, און אויך צו כאפן באופן ברגש, מן הארץ, מיטן הארץ, כאפן אז די און יענע זאך טוט יענעם וויי. לאמיר זאגן אז שוין אפילו מיט פיזישע יסורים, יענער האט זיך צוקלאפט, איך ווייס, עס טוט אים, עס טוט אים וויי, ער קען זען, ער ווייסט וויאזוי יסורים זעען אויס, ער ווייסט וויאזוי א מענטש וואס האט יסורים פירט זיך אויף, כאפט זיך אן ביי יענעם פלאץ, קוטשעט זיך איין און מאכט אזעלכע גרימאסן אויפן פנים, און לאזט נאר אויכעט ארויס זיפצן מיט קרעכצן, אין פאל פון א קינד וועט עס גרינגער אויכעט וויינען, אבער די רגש חלק שבו, די פילן, עס טוט יענעם וויי, די הארץ זאל עפעס פילן, דא אין דעם הינזיכט ביי דעם פרט פעלט עפעס. נאכדעם איז דא די נקודה אז ס'קומט זיך אים אלעס, ממש יעדער קומט אים אלעס, אלעס קומט זיך אים אויף די וועלט און יעדער איז אים מחיוב, יעדער איז אים שולדיג, וואס ער דארף, וואס ס'פאלט אים אריין, דארף אים צוגעשטעלט ווערן, אויף דעם אופן, אויף אן אנדערן אופן, ער מוז עס באקומען. ער מוז עס באקומען מיינט נישט דא. אז ער האט א מורא'דיגע רייץ, ער האט א מורא'דיגע תאווה, ער וויל אזוי שטארק האבן די זאך, ער וועט טון אלעס אויף די וועלט אנצוקומען דערצו, אדער ס'זאל אנקומען צו אים. נאר מ'רעדט סתם די קאנצעפט אז ס'קומט אים. נישט אז ער וויל עס, און ער פרובירט עס צו באקומען, נאר אז ס'קומט זיך אים. דאס איז די נקודה דא. אויף ענגליש רופט זיך עס א סענס אוו ענטייטלמענט. און נאכדעם איז דא די א מורא'דיגע געברויך פאר אויפמערקזאמקייט און פאר באוואונדערונג, ער דארף ער דארף מורא'דיג וויכטיג מען זאל אים ארויפקוקן, ער דארף וואס מען רופט אטענשאן, ער דארף רעקאגנישאן, מען זאל אים אנערקענען, מען זאל אים מכיר זיין, מען זאל אים מחשיב זיין, און די גאנצע פעקל מיט ווערטער וואס אונז קען מיר, מיט ווערטער מיט געפילן און מיט התנהגות'ער וואס קומען מיט אזא מין תכונה. אקעי, אזוי באצייכנט די פסיכאלאגישע מעניועל די. טרעיטס די תכונות פון נארסיסיזם. און ס'גייט ווייטער, ווען גייט עס אריבער, ווען קרייזט עס אריבער די גרעניץ און גייט אריין אין די כלל פון א דיסארדער, פון NPD, נארסיסיסטיק פערסאנעליטי דיסארדער, דאס איז ווען די זאך נעמט אזוי איבער די מענטש און זיין ארום, אז ס'שטערט ממש די פונקציעס פונעם לעבן, ס'שטערט יענעם אליין צו טון ריכטיג וואס ער דארף באמת טון אין לעבן, נישט וואס ס'גליסט זיך אים, נישט וואס ס'וויל זיך אים, ווייל זיינע אימפולסן טרייבן אים אזוי, נאר ער, ממש די זאכן וואס ער דארף באמת טון צו זיין מצליח צו זיין אין לעבן, וואו ער זאל נאר שטיין, וואו זיין מעמד זאל נאר זיין, און וואו אין לעבן ער זאל זיך נאר געפינען, ער קען ממש נישט, איינס, און נאכדעם אז ס'רופט זיך גענוג שווער אפ אויף די ארומיגע, אויף די מענטשן וואס זענען מיט אים, וואס וואוינען מיט אים, וואס לעבן מיט אים, אז ס'שטערט זיי מורא'דיג שטארק אין לעבן. אין איין ווארט מיינט נעמט עס אריין אזעלכע תכונות ווי א מורא'דיגע אויפגעבלאזענע פאזיטיווע בילד פון זיך אליינס. די צווייטע זאך איז נישט קענען זיך נישט קענען פילן א צווייטן. די דריטע זאך איז אז אלעס קומט זיך מיר. און די פערטע זאך איז אז זיי האבן מורא'דיגע מורא'דיגע געברויך א ממש א נצרך פאר. אויפמערקזאמקייט פאר מען זאל אים מחשיב זיין, מען זאל אים ארויפקוקן און מען זאל אים מעריך זיין און אזוי ווייטער, דאס הייסט מען רעדט דא פון א א בור מיט א חלל וואס גייט ביזן תהום, עס האט נישט קיין עס האט נישט קיין ערד, עס האט נישט קיין פלאץ ווי עס שטעלט זיך אפ, וויפיל מען זאל נאר אריינלייגן דארטן אויפמערקזאמקייט און חשיבות פונעם ארום וועט עס נישט זיין גענוג. דאס הייסט אז אזא מענטש איז אזוי גייט עס ווייטער אזוי זעהט עס די וועלט פון פסיכאלאגיע אזוי קוקן קוקט די וועלט אויף נארסיסיזם זעהט נישט קיין אנדערע מענטשן אפילו אלס מענטשן עס ער קען קוקן אויף אים ער ווייסט אז דאס איז א מענטש איז פלייש און בלוט זעהט אויס ווי אים אין די סענס אז ס'איז צוזאמגעשטעלט פון. די זעלבע אברים ער האט אויכעט געברויכן און איז א יחוד פאר זיך, אבער למעשה זענען די אלע זאכן די אלע מענטשן זענען פשוט געצייגן זענען מיטלען צו זיך אליין אויפצוהייבן זיך אליין צו זיך זיך מער אהערצושטעלן צו האבן א בעסערן רעפיוטעישן מענטשן זאלן אים מער ארויפקוקן איז אלעס יעדע זאך וואס ס'איז נאר דא אין אים ארום אים און מיט אים שייכות מיט אים אלעס ווערט געזעהן סובקאנשעסלי ווערט געזען אבער ווי מיטלען און געצייגן, מכשירים, צו זיך אליין אויפצוהייבן, זיך אליין ווייטער צו בויען, זיך גרעסער צו מאכן, זיך אונטערצוהייבן אין די אויגן פון אנדערע מענטשן. און די זעלבע זאך אויכעט ווי דערמאנט מיט קריטיק, מען קען נישט מען קען נישט זאגן קיין קיין ווארט קריטיק, און אפילו אנבאטן פאר הילף וועט ער אויך גרינג אפווארפן, בעיקר ווען אין זיין קאפ העט עס אויסקומען אז יענעמס אנבאט, יענעמס אפער מיך צו העלפן מיינט אז איך אליין קען נישט, אדער איך אליין בין נישט גענוג גוט, אדער איך טויג נישט. דאס הייסט לאמיר זאגן איך האב מחליט געווען ביי זיך אז איך בין זייער א געלונגענער מאלער, איך קען מאלן אויסטערליש שיין, און עימיצער העט מיר וועלן געבן א טיפ, ער העט מיר ווייזן וויאזוי מען קען עס מאכן בעסער. כ'רעד שוין נישט פון זאג אנווייזן אז מיין מאלעריי וואס כ'האב נארוואס געענדיגט איז אקעי, ווייסט, ס'איז ס'איז שיין, איך ווייס אבער אקעי מ'האט שוין געזען אזאנס, דעמאלטס איז עק וועלט, אבער אפילו זאל מיר אנווייזן און אפילו בשעת מעשה אז דו נוצט ווייל איך קען נישט קיין מאלן אבער לאמיר זאגן אז דו נוצט די און די פעינט אדער דו כאפסט אן דאס בילד פון דעם און דעם פון אן אנדערן קוק ווינקל אדער דו הייבסט ארויס מער יענץ און יענץ הייבסטו ווייניגער ארויס וועט עס אויסקומען בעסער און ס'וועט בעסער אויסדרוקן דעם געדאנק, וועט ער עס נישט וועט ער עס נישט נעמען אפילו עס קומט מיט די בעסטע כוונות און באמת און ס'וועט אים טאקע העלפן און יענער וועט אפילו נישט נעמען קיין קרעדיט ער וועט לאזן דעם קרעדיט ביי אים ווייל וועט ער עס אויך נישט ליב האבן צו נעמען אדער אפילו אפווארפן אפילו אפווארפן מיט אגרעסיווע אפווארפן ווייל די משמעות דערפון איז אז איך בין נישט גענוג גוט איך קען נישט גענוג איך קען נישט איך קען נישט אזוי גוט מאלן, ווארום ער דארף מיך העלפן. ער דארף מיך העלפן איז פשט אז ס'איז דא א חלל וואס מען דארף ממלא זיין. חלל וואס דארף ממלא זיין מיינט איך בין נישט גענוג גוט. און איך בין נישט גענוג גוט דאס איז עפעס וואס ער קען שוין בשום אופן נישט הערן. סאו דאס זענען די, מען זאגט מער די כללים און פארשידענע תכונות וואס וואס די פראפעשענעל וועלט זאגט אז מען טרעפט ביי די סארט מענטשן וואס זיי באצייכענען ווי נארסיסיסטן. אבער למעשה ווי עס דרוקט זיך אויס בפועל קען זיין ממש שרעקליך, און שרעקליך מיינט מען פאר די, נישט נאר פאר די ארומיגע מענטשן וואס ליידן, כ'מיין מען פארלירט די אייגענע אידענטיטי ווער מען איז, מען פארלירט די אייגענע רצונות ווערן דערשטיקט, און אלעס דרייט זיך ארום יענעם וואס האט די תכונות אויף דעם אופן, אויף אזוי שארף ווי די וועלט פון פסיכאלאגיע באצייכנט אז אזא איינער פאסט אריין אין די קאטעגאריע פון די וואס זיי רופן דיסארדער, ס'איז זייער ס'איז זייער זייער שווער, כ'מיין מ'קען זיך קיינמאל נישט אויסרעכענען אפילו געהעריג וואס וועט יענעם אויפרעגן, וואס וועט אים באדערן, די מינדעסטע זאך קען אים ארויסטראגן פון די כלים, און ער קען זיין ממש א דיקטאטור ארום זיך, מ'רופט בקיצור אין אין וואכענדיגע טאג טעגליכע שפראך רופט מען אים זייער זייער א שווערע מענטש, א שווערע קאמפליצירטע מענטש. אבער לאמיר זיך אפשטעלן דא א רגע פאר מ'גייט ווייטער, און לאמיר זיך אליינס, לאמיר זיין אויפריכטיג מיט זיך אליינס. ווער פון אונז האט נישט די תכונות? ווער פון אונז קוקט זיך נישט אן בעסער ווי ער איז? מ'רעדט נישט יעצט אינערליך, לאמיר געדענקן, מ'רעדט דא פון די אימעדזש וואס מ'וויל פראדזשעקטן כלפי חוץ, וויאזוי מ'וויל אנדערע זאלן אונז אנקוקן. כמעט יעדער פון אונז, רוב רובם פון אונז, ווילן אז מ'זאל אונז אנקוקן בעסער ווי אונז זעמיר באמת. קיינער פון אונז פילט נישט יענעמ'ס יסורים, יענעמ'ס יסורי גוף און יענעמ'ס יסורי נפש אזוי שטארק ווי מען קען ווען, קיינער פון אונז, קיינער? איך מיין כמעט קיינער פון רוב פון אונז איז עס נישט מקיים דעם כמוך פונעם ואהבת לרעך, אונז פילן מיר נישט יענעם אזוי שטארק ווי אונז פילן מיר זיך אליינס, רוב פון אונז פילט אז. נישט אייביג, נישט אלעמאל, נישט מיט אלעם, אבער אפט, אונז האבן עפעס פון דעם אז מיך קומט זיך עס ענדערש ווי יענעם, און אויך כ'קען זאגן אז רוב רובם פון אונז האבן דעם דעם געברויך אז מען זאל אונז מחשיב זיין, מען זאל אונז מען זאל אונז ארויפקוקן, מען זאל געבן אטענשאן, אונז באמערקן. און אפילו ווען ס'קומט צום, ממש צום, צום שורש הדבר, די שורש הדבר פון נארסיסיזם איז בעצם א מורדיגע צובראכנקייט, נישט אזוי ווייט א צובראכנקייט, א צוקלאפטקייט. דער מענטש איז בעצם זיין קאור, זיין תוך, ממש דארטן וואו די, וואו מ'קומט אן נישט, וואו מ'קומט אן נישט ווייט צום פינטעלע 'איך', צו די נקודה פון זיין אייגענעם ישות, איז עס צובאלט און צוקאלעדזשט, ס'איז צובראכן, און די זאכן וואס מען טוט איז קומט פון האבן אויפגעבויט א וואנט ארום זיך, ווייל זיין אייגענע אמת'דיגע 'איך' איז לופט, ס'איז זייער ווייניג ממשות דארטן, און ס'איז שווער פאר א מענטש צו לעבן מיט דעם, ס'איז מורא'דיגע, ס'איז מורא'דיגע יסורים, איז במילא בויט מען אויף ארום זיך א חומה, מען דעקט זיך איבער מיט מאסקעס, מיט לעיערס, פון טולס, פון געצייגן וויאזוי צו מצליח זיין, וויאזוי מצליח צו זיין אין דער וועלט, וויאזוי צו קענען זיך אן עצה געבן ווי מען זאגט. דאס הייסט די די מענטש איז געווענליך אדער אינגאנצן אדער אדער טיילווייז אפגעהאקט פון זיך אליין, פון זיין אייגענע פערזענליכקייט. אסאך מאל, אפט מאל, אפשר אפילו רוב מאל, איז נישט דא קיין געהעריגע השגה אין אזא פאל וועגן די אייגענע אידענטיטי, ווער מען איז, די אייגענע רצונות, וואס מען וויל באמת. וואס מ'האט באמת ליב, וואס מ, ווי מ'טויגט טאקע, ווי די אייגענע שטארקקייטן, ווי די אייגענע פאזיטיווע שטריכן ליגן. און יעדער האט דאך טאקע שטארקקייטן, יעדער האט טאקע פאזיטיווע שטריכן פונקט ווי יעדער האט אויכעט חסרונות. איז אבער דארטן איז נישטא קיין געהעריגע קשר, די קאנעקשאן צו זיך אליינס איז אדער אפגעהאקט אדער משובש. ס'איז אביסל פעלערהאפטיג. ס'איז שווער צו פארשטיין א צווייטן, פילן א צווייטן מענטש, ווייל מען פילט נישט געהעריג זיך אליין. מען פילט די אימפולסעס, אבער מען פילט נישט באמת וואס עס טוט זיך אינעם אייגענעם 'איך', און מען האט נישט קיין געהעריגע סענס, קיין געהעריגע בילד, קיין געהעריגע קאנצעפט ווער ווער מען איז אליין. אז אז ס'איז נישט דא קיין 'ער', איז נישט דא אויכעט אטאמאטיש ווער ס'זאל פילן, ווער ס'זאל קעירן, ווער ס'זאל זיך זארגן, אדער וועמען ס'זאל אנגיין. די מינדעסטע קריטיק ווערט אזוי שווער אויפגענומען, ווייל. ס'איז דא זייער א קליינע איך, ס'איז כמעט נישט דא קיין איך וואס זאל קענען דערהייבן. ווי גרעסער און געזונטער א מענטש איז אויפגעבויט, אלץ מער קען ער באמת פארנעמען, ווייל ס'איז דא גענוג, ס'איז דא גענוג מענטש וואס זאל קענען דערהייבן עפעס וואס דער מענטש, וואס דער איגאו פונעם מענטש האט נישט ליב צו הערן. ווען דער איגאו איז איינגעשרומפן, ווען ס'איז קליין, ווען ס'איז כמעט נישט דא, און ווען דער ביסל וואס איז יא דא ווערט שווער באמערקט, דורכ'ן מענטש, דורכ'ן מענטש אליין, איז אטאמאטיש זייער שווער אויפצונעמען קריטיק, ס'איז זייער שווער אויפצונעמען נעגאטיווע באמערקונגען, אין אזא פאל ווערט אפילו א ממש אנגענעמע באמערקונג, ס'הייסט א אנבאט פאר הילף, אדער אים צו ווייזן אז ס'דארף זיין אזוי נישט אזוי, ווערט אויפגענומען ווי קריטיק, ווייל נאך אלעם ליגט דאך טאקע דאס אין די משמעות, אין די משמעות פון א אנבאט פאר הילף, פאר א אפער צו העלפן, מיינט אז עפעס איז נישט גוט דא, עפעס קען זיין בעסער, לאמיר זאגן אזוי, עפעס קען זיין בעסער, אבער אויב עפעס קען זיין בעסער מיינט אז ס'איז נישט דא קיין שלימות, ס'איז נישט מושלם, און דאס איז בעצם א קריטיק, ס'איז נישט אזוי ווייט פארדרייט, א פארדרייטע פערספעקטיוו ווי א סופער סענסיטיוויטי צו די מינדעסטע קריטיק, און נאך אלעם אין א הילפס אנבאט קען ליגן, אין דעם זינען פון דעם פערספעקטיוו קען דא ליגן אביסל קריטיק. סאו, א מענטש איז זייער זייער א טיף און קאמפליצירטע זאך אפילו אין בעסטן פאל שוין די מענטשליכע עמאושענס די הרגשים גייען אזוי טיף און אזוי ווייט אז ס'איז מורדיג שווער אפצוסטעמפלען און אריינצובאקסן איינעם סיי וועמען אין סיי וואסערע באקס און ס'איז שווער אריינצוצווינגען א מענטש אין א באשטימטע קאטעגאריע הגם מען מוז עס אפט מאל טון פשוט ווייל ס'איז דאך דא מצבים און ס'איז דא נאך מענטשן און ס'איז דא א מציאות און מען דארף זיך אפגעבן דערמיט, מען דארף זיך באפאסן מיט זאכן און די און ווען מען ווען מען רעדט פאר א רבים ווען מען וויל אוועקשטעלן א סיסטעם וואס דארף גיין פאר א רבים מוז מען בהכרח מאכן קאטעגאריעס און חוקים און כללים כדי מען זאל קענען קאטעגאריזירן דער פאסט אריין אין דעם דער פאסט אריין אין יענץ. כ'האב געהערט פון א גוטן איד אמאל. וואס איז א מורדיגע מתנגד, לאמיר אזוי אפשר נוצן אביסל א שטארקע לשון, צו נוצן צו צו אוועקצושטעלן א צוגאנג א מהלך צו מענטשן, אפילו מענטשן מיט אזויגערופענע פערסאנעליטי דיסארדערס, באופן זיי אפלעיבלען און צוגיין צו זיי אויף דעם און צוגיין צו זיי לאמיר זאגן לאמיר צוריק קומען צו אונז דא, אפסטעמפלען א מענטש אז ער איז א נארסיסיסט אפילו ווען ער ווייזט ארויס די אלע תכונות און לפי חכמת הפסיכילאגיע, פיט ער דארטן טאקע אריין, וועט ער נאך אלץ פרובירן ארויסצושניידן פון די פארמולע די ווארט נארסיסיזם. און די סיבה דערצו איז ווייל די ווארט, א טערמין, א טערם, קומט, איז א גאנצע באקס, א גאנצע פעקל וואס קומט מיט הנחות קדימות, מיט אנדערע מציאות'ן, מיט סטאטיסטיקס, מיט א גרייטע זאך. אזוי איז ער, פונקטליך אזוי, ער פיט אריין פונקטליך אין דעם באקס. און ס'איז קיינמאל נישט אזוי ווייל א מענטש איז אייביג מער קאמפלי, א מענטש איז אסאך מער קאמפליצירט ווי פאקטן און סטאטיסטיקס און ווי כללים. נאר וואס דען? די, ווי געזאגט פריער, די פסיכאלאגישע וועלט, ובכלל די מעדיצינישע וועלט, און בכלל אלע אנדערע חכמות וואס זענען דא אויף די וועלט און ברענגען אזויפיל נוצן פאר די מענטשהייט, מוז האבן א אופן וויאזוי אנצוכאפן א זאך, כדי צו קענען אוועקשטעלן א סיסטעם וואס מ'זאל קענען שטודירן און שפעטער פראקטיצירן. מוז זיין א פונקטליכע הגדרה, די הגדרה מוז האבן אין זיך כללים, די אין אזא און אזא פאל טוט מען דאס, אין יענעם יענעם פאל מיינט עס דאס, ווייל אנדערש קען מען פשוט נישט. אבער מצד השני איז אפשר כדאי צו געדענקן, אזוי ווי אין די בעקגראונד, זאל מען אויך וויסן אז א מענטש איז מער קאמפליצירט ווי דעם. און איך פאר זיך אליין האב עס מקבל געווען, נישט ווייל ס'איז נוגע, איך בין נישט קיין מומחה, און איך געב זיך נישט אפ מיט די זאכן, איך פרוביר צו זיין פארנומען מיט מיינע מידות, דארטן וואו איך דארף, מיינע רויע חלקים וואס דארפן אויסגעשלייפט ווערן, אבער איך האב עס שפעטער געהערט פון א טעראפיסט, פון עמיצער וואס איז יא א לייסענסד טעראפיסט און גיבט זיך יא אפ מיט די סארט זאכן, צוויש צווישן אלע אנדערע זאכן, ס'איז א חלק פון די תחום, יענעמ'ס פראפעשענעל תחום, און יענער האט געזאגט די זעלבע זאך. און דעמאלטס האב איך שוין, ווי מען זאגט, האב איך שוין באקומען א שטיקל הסכמה פון די, טאקע פון יענע וועלט, פון די פסיכאלאגישע וועלט, אז יש דברים בגו. און טאקע וואלט יענער האט אנגעגעבן די זעלבע סיבה. אז ס'איז זייער שווער, אז מען גיבט א לעיבל א מענטש איז שוין שווערער אים צו באהאנדלען. דאס הייסט, מען דארף קענען דעם לעיבל, דאס האט נישט יענער געזאגט, אבער דאס איז מיין אייגענע שפעקולאציע, מען דארף קענען, די דעם לעיבל פאר זיך אין קאפ, מען דארף וויסן אקעי אז דאס, אין דעם פאל דארף מען נוצן די כללים וואס די פסיכאלאגישע וועלט זאגט מען דארף נוצן, וואס מען דארף אנווענדן אין א פאל לאמיר זאגן פון נארסיסיזם, אבער מען דארף דערביי געדענקן אז די מענטש איז מער קאמפליצירט ווי דעם, ס'איז מער פארוויקלט און מער קאמפליצירט און מען דארף קענען אין אנדערע ווערטער יעדעס מאל אויסשטעלן א קאסטאם דעזיינט אופן פון באהאנדלען, פון א צוגאנג צו די זאך. בפרט ווען ס'קומט צו איינע פון די לכאורה די קאור כללים, די ממש די יסודות וואס פירן א מענטש זאל זיך אזוי אנטוויקלען, אזוי רוי און אזוי קרום, נישט ער, כ'מיין ער זאל האבן אזעלכע רויע און שווערע תכונות, קומט סוף כל סוף פון א מורא'דיגע געווענטליך, כ'מיין אדער אין אסאך פאלן אכל פנים, קומט עס פון זיין מורא'דיג מורא'דיג צוקלאפט. עס קומט זיין פון זיין צוקלאפט וואס האט געמאכט די מענטש זאל זיך ארומנעמען מיט א ח ארומנעמען יענעם פינטעלע שוואכע דערשראקענע איך, אדער די ממש די חלל וואס איז דא אויפן פלאץ וואו א מענטש האט זיין איידענטיטי איז ארומגענומען מיט א דיקע פעסטע מויער און און האט אנגעהויבן האנדלען אויף א אויף אן אזוי בקיצור יענער האט זיך אזוי אנטוויקלט מיט די תכונות און די מידות האט צום טייל עכ"פ וועגן דעם וועגן זיין אזוי צוקלאפט וועגן ווערן ווערן דערנידערט פריער אדער נישט באקומען די ריכטיגע גייסטיגע פסיכישע נערונג אלס קינד, סאו מען דארף זיין זייער געווארנט פאר מען געבט פאר מען קלעבט אויף איינעם אן דעם לעיבל נארסיסיסט אויף איינעם מיינט זיך אליינס אויכעט, מענטשן וועלן גרינג טרעפן, ס'איז זייער גרינג צו טרעפן די תכונות ביי זיך אליין. און ס'איז מסתמא נאך גרינגער אפילו עס צו טרעפן ביי יענעם. דארף אבער זיין זייער געווארנט, ווייל ווי געזאגט, כמעט אלע פון די זאכן זענען זענען מענטשליכע שוואכקייט מיט וואס זייער אסאך מענטשן ווערן געבוירן, און ס'איז א חלק פון אונזער תפקיד דא, ס'איז א עיקר חלק, א וויכטיגע חלק פון אונזער תפקיד דא, זיך אויסצושלייפן אביסל, אויסצוארבעטן די מידות, זיך אויסצוגראדן, ביסל אויסגראדן אויף ווי ווייט מעגליך איז מ'דארף זיין זייער געווארנט פאר מ'קלעבט אויף איינעם אן דעם טיטל, און אויף איינעם, אויף א צווייטן, אויף זיך, ווייל ווי געזאגט דאס איז זייער זייער, ס'האט אסאך וועיט, ס'טראגט אסאך, ס'קומט א גאנצע פעקל מיט דעם, אסאך מסקנות, אסאך הנחות קדומות, און ס'קומט מיט א נאך אסאך פרטים וואס קומען מיט מיט דעם פעקל, מיט דעם לעיבל, מיט דעם באקס. און ווען עמיצן געלינגט עמיצן וואס דארף עס פאר זיך אדער פאר עמיצן פון די ארומיגע דארף פראפעשענעל העלפ פאר דעם און איז מצליח צו טרעפן טאקע אזא איינעם וואס קען די מלאכה קען די פאך האט די קענטעניסן אבער קוקט אויכעט אן יענעם ווי א מענטש נישט ווי א סטאטיסטיק אין א געוויסע קאטעגאריע אשרי לו די טשענסעס צו פאר אימפראוומענט אז זאכן זאלן בעסער ווערן זענען זיכער העכער אין אזא פאל. און מען דארף אין די זעלבע צייט פארשטיין אז פאר א נארסיסיסט אדער עמיצן אנדערש וואס האט די גרונט תכונה פון צעקלאפטקייט און פון אפגעהאקט מיט זיך אליין און בסופו של דבר א ממש א צעשוועמטע כמעט כמעט נישט קיין זכר פון קיין אייגענע אידענטיטי, איז זייער שווער פאר יענעם מכיר צו זיין אין דעם חסרון, די חסרונות בכלל, בפרט די יסוד הדבר, דעם עיקר חסרון, ווייל פון דעם אנטלויפט מען טאקע. און די אלע געביידעס וואס מ'האט אויפגעבויט ארום דעם, די גאנצע אופן וויאזוי מ'קוקט אן די וועלט, וויאזוי מ'קוקט אן קשר מיט אנדערע מענטשן, דאס אלעס זענען אזוי ווי בניינים, וואלקן קראצער, וואס זענען אוועקגעשטעלט געווארן אויף יסודות וואס בעצם עקזיסטירן אפילו נישט. און ס'איז זייער שווער פאר א מענטש דאס מכיר צו זיין, ס'איז זייער שווער פון איין זייט מכיר צו זיין אין די זאך פון וואס ער לויפט א גאנצן צייט אוועק שוין דעם גאנצן לעבן, און און אויף וועמענס סמך, ס'טייטש, לכבוד דעם אנטלויפן האט ער זיך אויפגעבויט בנינים הפורחים באויר, און זיך אוועק געשטעלט א גאנצע רייע מיט מיט הנחות, מיט גאנצע סטראקטשערס זיך אויפגעבויט אין קאפ וועגן זיך, וועגן מענטשן, וועגן די וועלט. ווען עמיצער זאל גראד צוגיין און קוקן זיך אליין אין שפיגל און מכיר זיין דעם מציאות, קען עס זיין פאר איינעם, בפרט ווען מען רעדט פון א מענטש וואס איז שוין טיפער אין די ערוואקסענע יארן, קען עס זיין ממש א פערזענליכע ניין עלעווען, אז די די טווין טאוערס, די צוויי הויכע וואלקן קראצערס קומען קומען אראפ צו פליען, זיי לייגן זיך צוזאמען ווי זיי וואלטן ווען געמאכט פון פעיפער. ס'איז זייער שווער, ס'איז זייער זייער שווער פאר א מענטש. און אויב יענער שמעקט נאך אז מען איז חושד אויף אים אז ער ליידט פון דעם, איך ווייס זאל עס זיין נארסיסיזם אדער בי פי די אדער או סי פי די, איינע פון די אנדערע עי בי סיס וואס זענען דא, איז עס אים נאך פילפאכיג שווערער, ווייל די די א דייעגנאזיס קומט שוין מיט א, ס'האט שוין פעק, ס'האט שוין בעגעדזש, ס'קומט מיט א גרויס געוויכט, און ס'איז גאר אנדערש פארשטייט זיך ווען מען אדרעסירט אינדיווידזשועל תכונות, די און די תכונה, אפילו מען רופט נישט אן דאס קינד ביים נאמען, נאר מען לערנט אים אויס מיט מיטן געדאנק פון כח פון אדם נפעל כפי פעולותיו, אז ער זאל ארויסווייזן, ער זאל טון מעשים וואס א מענטש וואס האט יא עמפעטי, וואס האט פארשטייט יא א צווייטן טוט, אפילו ווען ער איז נישט דערביי. ס'איז דא מהלכים, ס'איז דא וועגן וויאזוי צו אדרעסירן די אינדיווידזשועל תכונות. ס'הייסט פונקט ווי אונז אלע, אונז נישט נארסיסיסטישע מענטשן, יא, פונקט ווי אונז דארפן מיר ארבעטן מיט כל מיני טריקס און און כל מיני מיטלען אויף אונזער בעסער צו מאכן אונזערע אייגענע מידות, קען מען אויך אנקוקן יענע, די וואס די פסיכאלאגישע וועלט רופט די אדער יענע דיסארדער, ווי מענטשן וואס האבן שווערע מידות אדער רויע מידות נאר אויף אן עקסטרעמען אופן, און מען דארף אפשר נוצן מער כח און מען דארף זיין אביסל מער שעפעריש. כ'ווייס נישט וואס, אבער לכאורה אזא צוגאנג איז מער ווירקזאם, על כל פנים אזוי זאגן די וואס ווייסן בעסער ווי איך וואס זיי רעדן. און צום סוף נאך איין נקודה, דא דא א אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע נקודה וואס די פסיכאלאגישע וועלט האט באמערקט, אז אין אמעריקע איז אין די לעצטע פאר צענדליג יארן, די לעצטע בערך פופציג יאר, זענען די פאלן פון נארסיסיזם שטארק געשטיגן. און נאך א זאך וואס איז געשען אין די לעצטע פופציג יאר אין אמעריקע, אז מ'האט אנגעהויבן שטארק מער ארבעטן, מ'האט אנגעהויבן אנקוקן די וועלט ווי יעדער איינער איז א יחיד, מענטשן, יעדער מענטש פאר זיך איז א יחיד און יעדער איז בארעכטיגט, יעדעם קומט זיך, און יעדער איינער איז מעג זיך אויסדרוקן אויף וואסערע אופן ער וויל, און ער מעג טון וואס ער וויל, און מ'האט אים אלץ ווייניגער רעכט צו זאגן, און. מען איז אלס, מען האט אים ווייניגער רעכט צו זאגן, נישט נאר מכח אז אלס רעכט, נאר אויך פשוט ווייל ס'קומט אזוי, ער איז אזא מין מענטש, דארף מען אים לאזן זיך אזוי אנטוויקלען. איז די אלע זאכן האבן האבן דעוועלאפט, געפירט צו אז די סענס פון ענטייטלמענט, די אלע תכונות וואס קומען מיט וואס מען רופט נארסיסיזם, האבן זיך אנגעהויבן שטערקער אנטוויקלען און ארויסקומען אויף א גרעסערן אופן און אין אמעריקע, און ס'איז נאך שטערקער געווארן ממש אין די לעצטע תקופה מיט די עקספלאוזשן פון סאושעל מידיע, וואו יעדער איינער האט א שופר, יעדער איינער רעדט און יעדער איינער זאגט וועגן זיך וואס ער וויל, איז מענטשן האבן אנגעהויבן ווערן סאך מער אבסעסד מיט וויאזוי זיי ווערן געזען דורך אנדערע מענטשן, ווייל יעדער איינער שפילט דאך בעצם דארטן א געים, אזוי ווי ס'איז אין די ווירקליכע וועלט, נאר דארטן איז עס פי כמה, צענפאכיג, הונדערטפאכיג אפילו, אז יעדער איינער פרובירט צו שפילן ווי מ'לייגט מ'שטעלט נאר ארויס בילדער און געשיכטעס וועגן פארשטייט זיך פון די פאזיטיווע זאכן ווי אזוי מ'וויל געזען ווערן און אנדערע זעען עס ווערט מען אנגערייצט און מ'טוט די זעלבע זאכן ס'הייבט זיך אן א פארמעסט ווער ס'קען בעסער שפילן דעם געים ווען בסופו של דבר און זיצן ביים קיבאורד, זייער אסאך צוקלאפטע און צובראכענע נשמות, און היינט דא מער מענטשן וואס זענען צוקלאפט און פילן זיך איינזאם ווי פריער, אין די פרי סאושעל מידיע עפאכע. שוין לאמיר נאר ענדיגן מיט א להבדיל מעין הפתיחה, נאר א קאנטראסט, די אנדערע זייט. די גמרא אין מסכת נדרים דערציילט א מעשה, אז שמעון הצדיק האט געזאגט אז ער האט קיינמאל נישט געגעסן פון קיין אשם נזיר, א נזיר וואס איז טמא געווארן דורכאויס די תקופה פון די נזירות דארף ברענגן א קרבן אשם. זאגט שמעון הצדיק, ס'איז דא א דיון פארדעם אין די גמרא וועגן די קרבנות און וועגן די סיבות, בקיצור שמעון הצדיק האט געזאגט ער האט קיינמאל נישט געגעסן פון אזא, ער איז געווען דער כהן גדול, ער האט קיינמאל נישט געגעסן פון אזא קרבן חוץ איין מאל, ס'איז געווען א נזיר איז אנגעקומען צו אים, און שמעון הצדיק האט אים אנגעקוקט און עס שטייט די חזל זאגן וראיתיו שהיה יפה עינים וטוב רואי. גוט אויסגעזען און ער געהאט שיינע האר, פרעגט אים שמעון הצדיק, וואס איז דיר בייגעפאלן, א נזיר דארף זיך דאך אפשערן די האר, וואס איז דיר בייגעפאלן צו גיין משחית זיין אזעלכע שיינע האר, האט דער האט דערציילט יענער נזיר אז ער איז איין טאג געגאנגען אנשעפן וואסער פון א קוואל, און אריינקוקנדיג האט ער געזען זיין געשטאלט זיך אפשפיגלען, ופחז עלי יצרי וביקש לטורדני מן העולם. ס'האט אים אנגעכאפט די יצר הרע, שטייט נישט פונקטליך אין גמרא וואס ס'איז געווען אבער די מפרשים אויפן פלאץ זענען מסביר מער. איז דעמאלטס האט דער נזיר אויסגעפירט זיין געשיכטע האט ער מחליט געווען אז די האר וואס האבן אים געברענגט צו טראכטן אויף אזא אופן זיך אזוי אליין צו באוואונדערן, ס'איז נישט געווען נאר די באוואונדערונג נאר וואו ס'האט אים געוואלט טראגן העט ער אפשערן לשם שמים. שוין, די גמרא פירט אויס שמעון הצדיק האט אים געגעבן א קוש אין שטערן האט מען דא א פאל פון עימיצער וואס האט אויך געזען זיין געשטאלט זיך אפשפיגלען אין וואסער, און האט אויך געהאט וואס צו זען דארטן, אזוי דערציילן אונז חזל. ער איז אבער געקומען צו גאר א פארקערטע מסקנא, שטאטס בלייבן דארטן שטעקן און ווערן אבסעסט מיט זיך אליין און פארלירן אלעס, איז ער דווקא פון דעם געשטיגן, גאר שטארק געשטיגן. סאו, די תכונות. וואס אונז מוטשען זיך מיט, איינער מער איינער ווייניגער, קענען אונז אדער איבערנעמען און מאכן פון אונז א תל, האלב וועגס, דריי פערטל וועגס, א דריטל וועגס, אדער קען עס אדער קען עס דינען אלס שפרינג ברעטער צו שטייגן און ווערן העכער און בעסער. עפעס מוז מען טון דערמיט, די זאכן זענען דא אין אונז, ס'איז א כח המניע, ס'רוקט אונז ערגעץ, שאלה איז נאר וואו. ברכה און הצלחה.